בעזרת השם יתברך, מסכת בבא מציעא דף ג', מ'הייבט אן דף ג' עמוד א', אכט שורות פון אויבן סוף שורה לימא מתניתין דלא כרבי יוסי, איז אזוי, מיר האבן געזען ביי אונזער משנה, שניים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה זה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי זה אומר כולה שלי, האט די משנה געזאגט וואס איז די דין, ביידע דארפן שווערן, און מען צעטיילט זיך, יחלוקו, מען צעטיילט זיך מיטן טלית, איז זאגט אונז די גמרא לכאורה, אונזער משנה האלט נישט ווי ר' יוסי, וועלכע ר' יוסי? ברענגט די גמרא א ר' יוסי וואס מ'העט זעהן א משנה דף ל"ז, זאגט די גמרא דאי כר' יוסי, ר' יוסי זאגט דארט הא אמר, אם כן מה הפסיד רמאי, אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו, פשט אזוי, די משנה דארט רעדט פון א ציור אז צוויי מענטשן האבן מפקיד געווען געלט ביי איין מענטש, פשט, שמעון און לוי האבן מפקיד געווען געלט, ביי ראובן'ען, יעצט איינער האט מפקיד געווען א מנה, און די צווייטע האט מפקיד געווען צוויי מנה, און ווי מ'עט באלד זעהן ס'רעדט זיך ביי אן אופן אז ביידע האבן עס געטוהן צוזאמען, פשט ביידע זענען דארט געווען, איינער האט מפקיד געווען א מנה, און די אנדערע האט מפקיד געווען צוויי מנה, יעצט גייט אריבער א תקופה, איז קומען ביידע צו ראובן'ען, אבער וואס? סיי שמעון און סיי לוי, ביידע זאגן אז זיי זענען די וואס האבן געבן צוויי מנה, פשט ביידע ווילן די צוויי מנה, איז וואס די דין? איז תנא קמא זאגט דארט אז אויף איין מנה קריגט מען זיך נישט, יא? איין מנה איז דאך יעדער מודה אז פאר יעדעם קומט א מנה סיי פאר שמעון סיי פאר לוי איז טאקע ראובן זאל געבן איין מנה צו שמעון איין מנה צו לוי און לגבי די מנה שלישי לגבי די דריטע מנה איז יהא מונח עד שיבוא אליהו ווען אליהו הנביא וועט אנקומען וועט ער זאגן וועמען ס'איז די אמת פאר וועם ס'באלאנגט אזוי זאגט תנא קמא ר' יוסי זאגט דארט ניין ר' יוסי זאגט דארט אז אם כן מה הפסיד רמאי פשט זאגט ר' יוסי אויב מ'וועט אזוי טון איז דער פאפער דער ליגענער דער וואס האט באמת געגעבן איין מנה און שרייט יעצט אז ער האט געגעבן צוויי, וואס האט ער דערלייגט? פשט, וואס דערלייגט ער פון דעם אז ער שרייט, איך בין דער וואס האט געגעבן צוויי, ער דערלייגט גארנישט. זיין איינס, העט ער צוריק באקומען. איז פיין, יענער העט דערלייגן. איז פארדעם, זאגט ר' יוסי, אלא הכל יהא מונח עד שיבוא אליהו. פשט, מ'נעמט די גאנצע דריי מנה, און מ'פאקט עס אוועק, חוץ טאמער איינער העט מודה זיין. אז איינער העט מודה זיין, דעמאלטס העט מען צוריק געבן. אבער ווי לאנג זענען נישט מודה, געבט מען נישט פאר קיינעם נישט צוריק, נישט פאר שמעון, נישט פאר לוי, קיינער קריגט נישט גארנישט, ווייל מ'וויל טאקע אז דער רמאי דער פאפער זאל מודה זיין, חזל האבן געוואלט געבן א שטופ אז ער זאל מודה זיין, האט מען געזאגט קיינער קריגט נישט גארנישט. יעצט לכאורה, אונזער משנה שטימט נישט ווי ר' יוסי, ווייל לויט ר' יוסי וואלט אויך געדארפט זיין אזוי ביי אונזער משנה, מען זאל נעמען דעם טלית, אוועקפאקן די גאנצע זאך, עד שיבוא אליהו, איז לכאורה טאקע גייט נישט אונזער משנה ווי ר' יוסי. זאגט די גמרא, איז וואס דען? אלא מאי רבנן? איז ווי וועם גייט אונזער משנה ווי די חכמים וואס קריגן זיך דארט אויף ר' יוסי? כיוון דאמרי רבנן, השאר יהא מונח עד שיבוא אליהו, הא נמי כשאר דמי דספיקא היא, פשט זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט לויט די חכמים שטימט עס עפעס יא? וואס האבן די חכמים דארט געזאגט? חכמים האבן געזאגט אז איין מנה קריגט שמעון, איין מנה קריגט לוי, און די דריטע וואס אויף דעם האט מען א ספק, דאס איז יהא מונח עד שיבוא אליהו. פשט חכמים האלטן אז אויף געלט וואס איז דא א ספק לגבי דעם, איז יהא מונח עד שיבוא אליהו. נו יעצט וואס איז די מעשה ביי אונזער משנה? ביי אונזער משנה איז די מעלה די מעשה מיט א טלית, וואס איינער שרייט ס'איז מיינס דער צווייטער שרייט ס'איז מיינס קומט אויס דער גאנצער טלית איז בכלל ספק איז וואס וואלטן לכאורה די חכמים געהאלטן ביי אזא ציור אויך יהא מונח עד שיבא אליהו און פארוואס שטייט ביי אונזער משנה יחלוקו פשט אונזער משנה שטימט אויך נישט לויט די חכמים איז וואס זאגסטו מיר די משנה שטימט נישט ווי רבי יוסי שטימט נישט מיט קיינעם נישט זאגט די גמרא ניין דאס איז נישט קיין קשיא האי מאי פארוואס ווייל אי אמרת בשלמא רבנן התם דודאי האי מנה דחד מינייהו אמרי רבנן יהא מונח עד שיבא אליהו פשט זאגט די גמרא דארט ווען שמעון זאגט די צוויי איז מיינס און לוי זאגט די צוויי איז מיינס פשט די שאלה איז דא לגבי די דריטע מנה איז קלאר אז אדער שמעון אדער לוי איינער איז א ליגענער איז דארט טאקע זאגן די חכמים אז יהא מונח עד שיבא אליהו די דריטע מנה דארף מען אוועק לייגן ביז אליהו הנביא וועט קומען מען לאזט נישט דא א ליגענער זאל אהיים גיין מיט די איבעריגע מנה אבער הכא דא ביי אונזער משנה דאיכא למימר דתרוייהו אמרי רבנן פלגי בשבועה פשט ביי אונזער משנה למעשה קען זיין אז די טלית איז באמת ביידעם'ס, סיי דער ערשטער סיי דער צווייטער, פארוואס? ווייל יתכן אז ביידע האבן עס געטראפן די זעלבע רגע און ביידע האבן צוזאמען זוכה געווען אין דעם. און די זעלבע זאך ביי מקח וממכר האבן מיר געשמועסט, ס'קען זיין אז ביידע זענען געגאנגען צום מוכר און דער מוכר האט באמת געזאגט פאר ביידע אז ער פארקויפט זיי עס. איז פאר דעם דא אז ס'איז באמת דא א צד ס'קען זיין ס'איז אינגאנצן נישט דא דא קיין רמאי, ס'איז אינגאנצן נישט דא דא א פאפער, ס'קען באמת זיין די טלית באלאנגט פאר ביידע, און ס'קען זיין די חכמים וועלן טאקע האלטן אז מען צוטיילט עס מיט א שבועה, און ממילא מיט די חכמים שטימט נאך אונזער משנה, אבער מיט ר' יוסי נישט, ווייל אלא אי אמרת ר' יוסי, לויט ר' יוסי, השתא ומה התם דבודאי איכא מנה למר, ואיכא מנה למר, אמר ר' יוסי, יהא מונח עד שיבא אליהו, מה דאך דארט, ביי די משנה דף לז, וואס בעצם איין מנה איז קלאר אז ס'באלאנגט פאר שמעון, איין מנה איז קלאר ס'באלאנגט פאר לוי, פון דעסטוועגן וואס זאגט רבי יוסי, קיינער קריגט נישט גארנישט, איז הכא דאיכא למימר דחד מינייהו הוא לא כל שכן, פשט כל שכן דא וואס איך ווייס באמת נישט פאר וועם ס'באלאנגט איז אוודאי און אוודאי יהא מונח עד שיבא אליהו פשט מה דאך רבי יוסי האלט דארט ווי איך ווייס קלאר אז כ'האב דא געלט אין די הענט וואס דאס באלאנגט פאר שמעון, פון דעסטוועגן זאגט רבי יוסי, שמעון קריגט עס נישט, יהא מונח עד שיבא אליהו איז אוודאי אין א טלית וואס איך ווייס באמת נישט פאר וועם ס'געהערט, איז אוודאי און אוודאי עט רבי יוסי האלטן יהא מונח עד שיבא אליהו און ממילא שטימט נישט אונזער משנה מיט ר' יוסי. זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא ר' יוסי, מען קען איינזעצן אונזער משנה אויך כשיטת ר' יוסי פארוואס? ווייל התם ודאי איכא רמאי, הכא מי יימר דאיכא רמאי, אימא תרוייהו בהדי הדדי אגבהוה. פשט זאגט די גמרא, די זעלבע סארט תירוץ ווי די גמרא האט פארענטפערט די חכמים. זאגט די גמרא, קען אוודאי זיין אז אין אמת'ן אריין האלט ר' יוסי אז דארט ווי כ'האב געלט און ס'א ספק פאר וועם ס'באלאנגט איז אוודאי צוטיילט מען עס, אבער וואס דארט ווי ס'דא א רמאי ס'דא א פאפער וואס איך וויל דאך די פאפער זאל מודה זיין, דארט זאגט מען יהא מונח עד שיבא אליהו, איז פארדעם דארט ביי די משנה דף ל"ז, וואס איז קלאר אז דא דא א ליגענער איז דא דא א פאפער, איז דארט זאגט מען אויף די גאנצע געלט יהא מונח עד שיבא אליהו, אבער דא וואס איז גארנישט אזוי קלאר אז דא א פאפער, ווייל ווי מ'האט געשמועסט קען זיין ביידע האבן באמת געטראפן דעם טלית די זעלבע רגע, איז קען זיין ס'באמת באלאנגט פאר ביידע, איז דא היות ס'נישט דא קיין פאפער זאגט ר' יוסי, ממון המוטל בספק חולקין, צעטייל עס, צעטייל דעם טלית, זאלן שווערן און מ'עט זיך צעטיילן, אי נמי. נאך א תירוץ זאגט די גמרא אז התם קניס לי' ר' יוסי לרמאי כי היכי דלודי הכא מאי פסידא אית לי' דלודי פשט זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ וויאזוי מען קען איינזעצן אונזער משנה ווי ר' יוסי אנדערש פון פריער די ערשטע תירוץ האט די גמרא געענטפערט אז ר' יוסי האט נאר געקנס'עט דארט ווי ס'איז קלאר דא א רמאי דארט ווי ס'קען זיין ס'נישט דא א רמאי ווי למשל ביי אונזער משנה דארט זאגט נישט ר' יוסי יהא מונח דא די צווייטע תירוץ זאגט די גמרא אנדערש זאגט די גמרא לאמיר זאגן איך ווייס קלאר ביי אונזער משנה ס'איז דא א רמאי איך ווייס קלאר זיי האבן עס נישט געטראפן צוזאמען, פון דעס וועגן עט רבי יוסי אויכט מודה זיין ביי אונזער משנה יחלוקו, ווייסט פארוואס? ווייל וואס איז די אויפטו אז מען זאגט יהא מונח עד שיבא אליהו? ס'איז דא עפעס א אויפטו דא, איך וויל דער רמאי זאל מודה זיין, און אזוי אז איך נעם די גאנצע געלט און איך געב עס נישט צוריק נישט פאר שמעון נישט פאר לוי, איז פשט לאמיר זאגן לוי איז די רמאי, לוי אין אמת'ן אריין האט נאר געגעבן איין מנה, עט לוי אוודאי מודה זיין, ער וויל נישט דערלייגן זיין מנה, איז ער מודה, און אזוי האט מען עפעס אויפגעטון, אבער ביי אונזער משנה וואס העט מען אויפטוהן? לאמיר זאגן ס'קלאר דא א רמאי, וואס העט מען אויפטוהן אז מ'זאגט יהא מונח עד שיבא אליהו? לאמיר זאגן ביי אונזער משנה רעדט זיך אויך, שמעון און לוי שלאגן זיך ארום אויף א טלית, זה אומר אני מצאתיה, זה אומר אני מצאתיה, שמעון זאגט איך האב עס געטראפן, לוי זאגט איך האב עס געטראפן, יעצט לוי דער רמאי, לוי האט עס נישט באמת געטראפן, שמעון האט עס געטראפן נישט, איז וואס? גיימיר יעצט זאגן יהא מונח עד שיבא אליהו, האט לוי עפעס דערלייגט? לוי האט גארנישט דערלייגט, ער האט נישט געהאט קיין טלית פארדעם, ער עט נישט האבן א טלית נאכדעם. איז דא, האלט ר' יוסי אז דארט ווי איך טו גארנישט אויף מיטן יהא מונח, זאג איך טאקע נישט יהא מונח עד שיבוא אליהו, נאר וואס דען? יחלוקו בשבועה, אזוי ווי שטייט ביי אונזער משנה. איז פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף דעם צווייטן תירוץ, און די גמרא בלייבט טאקע אז דער צווייטער תירוץ איז נישט קיין גוטן תירוץ און גייט צוריק צום ערשטן תירוץ, זאגט די גמרא אזוי, תינח מציאה, מקח וממכר, מאי איכא למימר, פשט יא, דער צווייטער תירוץ איז א גוטער תירוץ לגבי מציאה, אז צוויי מענטשן שרייען איך האב געטראפן די מציאה, איז דא וואס טוט מען אויף מיט יהא מונח עד שיבא אליהו? דו גייסט קיינעם נישט צווינגען מיט דעם, קיינער גייט נישט מודה זיין, קיינער דערלייגט גארנישט, איז דא ביסטו גערעכט. אבער ווי מען האט געשמועסט, די משנה רעדט זיך דאך אויך ביי מקח וממכר, פשט אז שמעון און לוי ביידע שרייען אונז האבן מיר געקויפט א געוויסע מקח, און ביידע האבן באצאלט, איינער האט עס געטון בעל כרחו די אנדערע נישט, איז דארט האבן מיר אויך געזען יחלוקו, זיי דארפן שווערן און יחלוקו, איי פארוואס? פארוואס זאל נישט רבי יוסי זאגן אז יהא מונח עד שיבא אליהו, און אוודאי וועל איך עפעס אויפטון, ווייל דער וואס האט עס נישט באמת געקויפט, דער וואס האט עס געקויפט בעל כרחו, ער וויל דאך צוריק זעהן זיין געלט, און טאמער מ'וועט זאגן יהא מונח עד שיבא אליהו אוודאי ט'ער מודה זיין. איז פארדעם זאגט טאקע די גמרא אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא, אז אוודאי די ערשטע תירוץ איז א בעסערע תירוץ, פשט אז ר' יוסי האלט זיין דין פון יהא מונח עד שיבא אליהו נאר דארט וואו ס'איז קלאר אז ס'איז דא א רמאי, אבער ביי אונזער משנה וואס ס'איז נישט קלאר אז ס'איז דא א רמאי, דארט זאגט מען נישט יהא מונח עד שיבא אליהו נאר דארט זאגט מען יחלוקו בשבועה. פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף ביידע, סיי אויף ר' יוסי און סיי אויף די חכמים, פון א משנה וואס מ'האט נעכטן געזען, פרעגט די גמרא, בין לרבנן ובין לר' יוסי, התם, גבי חנוני על על פנקסו, פשט נעכטן האבן מיר געזען א משנה אין שבועות לגבי א חנוני מיט זיין פנקס, פשט, א מענטש איז געווען שולדיג געלט פאר זיינע ארבעטערס, ער האט נישט געהאט צו באצאלן, האט ער געזאגט פאר זיין חנוני דו לייג אויס די געלט, שפעטער סוף חודש, זאגט די חנווני, איך האב זיי באצאלט, די ארבעטער זאגן, אונז האבן מיר גארנישט געקריגן, האט מען געזען תנא קמא זאגט דארט אז ביידע דארפן שווערן, סיי די חנווני און סיי די ארבעטערס, און די באלעבאס דארף צאלן פאר ביידע, בן ננס האט מען געזען דארט קריגט זיך, אבער על כל פנים אזוי האט די תנא קמא געזאגט, יעצט וואס האט מען געזען דארט דקתני, זה נשבע ונוטל, וזה נשבע ונוטל, אז ביידע דארפן שווערן, און ביידע קריגן, יעצט לכאורה, סיי אויף חכמים סיי אויף ר' יוסי די קשיא, מאי שנא דלא אמרינן, נפקיה לממונא מבעל הבית, ויהא מונח עד שיבוא אליהו, פשט פארוואס זאל מען נישט זאגן אז דער באלעבאס, זאל ארויסלייגן געלט, פשט לאמיר זאגן מען רעדט דא פון טויזנט דאלער, די חנווני זאגט דארפסט מיר געבן די טויזנט דאלער, די ארבעטער זאגן אז דארפסט אונז געבן די טויזנט דאלער, איז זאל מען זאגן די באלעבאס זאל נעמען טויזנט דאלער, עס געבן פאר בית דין, און יהא מונח עד שיבוא אליהו. דהא בוודאי איכא רמאי, דארט איז דא א רמאי, איינער איז א פאפער, איינער איז א ליגענער, אדער די חנווני זאגט ליגנט, אדער די ארבעטער זאגן ליגנט, איז ווי מען האט געזען ביי די מנה שלישי ביי די מחלוקת צווישן חכמים און רבי יוסי, אז דאס איז קלאר אז טאמער עס איז דא א פאפער, איז על כל פנים די דריטע מנה איז זיכער יהא מונח עד שיבוא אליהו און ממילא דא וואס איז אויך אזוי ווי די דריטע מנה פשט ס'איז דאך נישט קלאר פאר וועם די געלט דארף גיין פאר די ארבעטערס אדער פארן חנווני און ס'איז קלאר אז ס'איז דא א פאפער וואלט געדארפט זיין די דין יהא מונח עד שיבוא אליהו און פארוואס זאגן דארט די חכמים אז ניין זה נשבע ונוטל וזה נשבע ונוטל ענטפערט די גמרא ניין ס'איז אנדערש אמרי התם דארט לגבי דעם חנווני היינו טעמא דאמר ליה חנווני לבעל הבית אנא שליחותא דידך קא עבדינא פשט די סיבה פארוואס די בעל הבית דארף צאלן פאר ביידע איז ווייל דער חנווני זאגט פארן באלעבאס, וואס ווילסטו פון מיר? דו ווילסט מיר נישט באצאלן? איך האב געטון וואס דו האסט מיר געהייסן. דו האסט מיר געהייסן אויסלייגן געלט, איך האב אויסגעלייגט געלט. געב מיר צוריק דאס געלט! איי, דער פועל זאגט, ער האט עס נישט באקומען? מאי אית לי גבי שכיר? וואס האב איך מיט אים? איי, ער שווערט זיך ער האט עס נישט באקומען? וואס האב איך מיט זיין שבועה? אף על גב דקא משתבע לי, לא מהימן לי בשבועה. איך גלייב נישט זיין שבועה, זיין שבועה מיינט ביי מיר גארנישט. ביי דיך מיינט עס עפעס. דו האסט געמאכט געשעפטלעך מיט אים. את האמנתיה, דו האסט אים געגלייבט. דלא אמרת לי בסהדי הב ליה, ווייל דו האסט מיר נישט געזאגט איך זאל עס געבן פארן פועל, ווען ס'איז דא דארט עדים, דו האסט מיר געזאגט סתם, איז דו האסט אים געטרויט, איז דו קענסט דיך באגענוגן מיט זיין שבועה, איך האב גארנישט מיט זיין שבועה, איז פארדעם, פארן חנווני דארף דער באלעבאס צאלן, ווייל דער חנווני האט גארנישט צו טון מיטן פועל. און די זעלבע זאך לגבי דעם פועל, ושכיר נמי, אמר ליה לבעל הבית, דער פועל זאגט אויך פארן באלעבאס, אנא עבדי עבידתא גבך, איך האב געארבעט ביי דיר, מאי אית לי גבי חנווני, וואס האב איך מיט דעם חנווני, אף על גב דמשתבע לי, לא מהימן לי, אפילו דער חנווני שווערט ער האט געצאלט, איך גלייב נישט דעם חנווני פשט, ביידע האבן דא צוויי באזונדערע דין תורות, הלכך, תרוייהו משתבעי ושקלי מבעל הבית. פארדעם קענען ביידע נעמען, ווייל איינער האט גארנישט מיטן צווייטן. מה שאין כן ביי די מחלוקת פון רבי יוסי און די חכמים, דארט ווי שמעון און לוי האבן ביידע איינגעשטעלט געלט ביי ראובן איינער א מנה איינער מאתים, האמיר דאך געשמועסט אז ס'רעדט זיך דייקא ביי אן אופן וואס זיי האבן עס ביידע געטון צוזאמען. איז פשט אז זיי האבן עס ביידע געטון צוזאמען, איז האט איינער געטרויעט דעם צווייטן, פשט שמעון האט זיך פארלאזט אויף לוי, און לוי האט זיך בעצם אויך פארלאזט אויף שמעון, אז יעדער איינער גייט איינמאנען דאס וואס קומט זיך אים, פשט שמעון האט געזען אז לוי געבט א מנה, לוי געזען אז שמעון געבט מאתים, און ביידע האבן זיך געטרויעט אז ווען ס'וועט קומען איינצומאנען וועט יעדער מאנען די ריכטיגע סכום, איז פארדעם דא. קען די באלעבאס די נפקד זאגן פאר די שמעון און פאר לוי עטס האטס ענק געטרויעט איינער דעם צווייטן איז איך גיי נישט דא באצאלן צוויי מאל יהא מונח עד שיבא אליהו פאר דעם איז דא אנדערש דעם דין זאגט די גמרא יעצט ווייטער א נייע סוגיא תנא רב חייא האט רב חייא געלערנט מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידין אותו שיש לו חמישים זוז נותן לו חמישים זוז וישבע על השאר, פשט אזוי, ס'דא באקאנט דעם דין אז א כופר הכל דארף נישט שווערן, א מודה במקצת דארף שווערן, מ'לערנט ארויס פון א פסוק אשר יאמר כי הוא זה, פשט, ווען איינער זאגט פאר א צווייטן אז דו האסט געלט פון מיר, איך האב ביי דיר ליגן געלט, און יענער זאגט לא דובים ולא יער, כ'האב נישט פון דיר גארנישט, ער איז א כופר הכל, איז דא האט זיך עס געענדיגט, ער דארף נישט שווערן. אבער וואס איז טאמער איינער גייט צו א צווייטן און זאגט אים איך האב ביי דיר ליגן הונדערט דאלער, און יענער איז א מודה במקצת, ער איז מודה אויף פופציג, ער איז מודה לאמיר זאגן אויף פינף און צוואנציג, איז דא דארף ער שווערן אז די אנדערע פֿינף און זיבעציק נישט? אזא דין איז דא, מ'לערנט עס ארויס אין א פסוק. יעצט זאגט רב חייא אז פונקט ווי ווען איינער איז א מודה במקצת דארף ער שווערן, די זעלבע זאך אז ס'וועלן קומען עדים אויף מקצת דארף מען אויך שווערן. פשט, לאמיר זאגן ראובן מאנט איין געלט ביי שמעון, און שמעון לייקנט אלעס, ער איז א כופר הכל, אבער יעצט קומען עדים אויף א חלק פון דעם, פשט ראובן האט געמאנט הונדערט דאלער, שמעון האט געלייקנט דאס גאנצע, יעצט איז אנגעקומען עדים אויף פֿינף און צוואַנציק, אז פֿינף און צוואַנציק ווייסן זיי קלאר אז שמעון איז שולדיג פאר ראובן, איז יעצט דארף שמעון אויכעט שווערן אויף די אנדערע פֿינף און זיבעציק אז נישט, פארוואס? זאגט רב חייא, ווייל שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים, מקל וחומר. פשט, זאגט רב חייא ס'דא א קל וחומר, פון הודאת פיו, פשט אזוי ווי מודה במקצת דארף שווערן, קל וחומר אויף עדים אויכעט. יעצט באלד וועט מען זען די גמרא זיך שטעלן צוויי זאכן, קודם כל, פארוואס דארף מען בכלל א קל וחומר? פארוואס זאל מען נישט צושטעלן די צוויי זאכן? וואס איז טאקע אנדערש? וואס וואלט געווען די הוה אמינא אז נישט אז מען דארף א קל וחומר? חוץ דעם, וואס איז באמת די קל וחומר דא? וואס איז די קל וחומר אז עדים איז שטערקער ווי איינער וואס איז מודה? איז דאס וועט מען אלס זעהן, אבער על כל פנים זאגט רב חייא אזוי איז די דין, און רב חייא ברענגט גאר א ראיה פון אונזער משנה, זאגט רב חייא ותנא תונא, מען קען זעהן דעם דין ביי אונזער משנה, ווייל וואס זעהן מיר ביי אונזער משנה? די משנה האט געזאגט שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וכו', והא הכא, דא ביי אונזער משנה, כיוון דתפיס, אנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא מאי דתפיס האי דידיה הוא, וקתני ישבע, פשט, וואס איז די מעשה ביי אונזער משנה? ביי אונזער משנה רעדט זיך, ראובן און שמעון קומען אריין אין בית דין אריין, ראובן כאפט אן א האלבע טלית, שמעון כאפט אן א האלבע טלית, יעדער שרייט, ס'איז אינגאנצן מיינס. יעצט, אויף די האלב וואס ראובן האלט אין זיינע הענט, אויף דעם איז דא א חזקה אז ס'איז טאקע זיינס. אויף די האלב וואס שמעון האלט אין די הענט, איז דא א חזקה אז ס'איז זיינס. איז פשט, ס'איז אנן סהדי, ס'איז כאילו ס'איז דא דא עדים אויף האלב פון דעם אז ס'איז ראובן'ס, און אויף האלב פון דעם אז ס'איז שמעונ'ס. יעצט, אין אמת'ן אריין, סיי ראובן און סיי שמעון, ביידע זענען כופר הכל'ס. ווייל ראובן שרייט, ס'איז אינגאנצן מיינס, און שמעון זאגט, ניין, ס'איז אינגאנצן נישט דיינס, ס'איז מיינס. גערעכט, און זעלבע זאך פארקערט, פשט ביידע זענען כופר הכל, און היות וואס ביידע זענען כופר הכל, און אף על פי כן איז דא עדות אויף א חלק פון דעם, פשט אויף פופציג פראצענט האמער אנן סהדי ס'איז ראובן'ס, אויף פופציג פראצענט האמער אנן סהדי ס'איז שמעון'ס, איז דאך עס ממש א ציור פון א כופר הכל, וואס איז דא עדים אויף מקצת, און וואס איז די דין אז מען דארף שווערן? זאגט רב חייא זעהט מען טאקע דא אז ווען איינער איז א כופר הכל און שפעטער קומען עדים אויף א חלק פון דעם, איז דא א חיוב שבועה, נישט נאר ווען איינער איז א מודה במקצת איז דא א חיוב שבועה, נאר אפילו אז ס'דא עדים במקצת איז אויך דא א חיוב שבועה. יעצט הייבט אן די גמרא צו נעמען די מימרא פון רב חייא. רב חייא האט געזאגט אז לא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים. פרעגט די גמרא מאי שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומר פשט פארוואס דארף מען האבן א קל וחומר אויף די מימרא פון רב חייא וואס וואלט געווען אן א קל וחומר פארוואס זאל איך טאקע זאגן אז עדים איז אנדערש ווי הודאת עצמו. זאגט די גמרא ווייל שלא תאמר אנעם קל וחומר וואלט איך געזאגט אזוי אנעם קל וחומר וואלט איך געזאגט הודאת פיו הוא דרמיא רחמנא שבועה עליה אז ווייסט פארוואס ווען איינער איז א מודה במקצת דארף ער שווערן כדרבה, אזוי ווי די באקאנטע מימרא פון רבה, דאמר רבה, רבה האט געזאגט, מפני מה אמרה תורה, מודה מקצת הטענה ישבע, פארוואס, טאקע, דארף א מודה במקצת שווערן? יעצט, פארשטייט זיך מ'לערנט עס ארויס אין א פסוק, אבער פארוואס באמת לכאורה, ווי רש"י זאגט, ס'איז דאך אזוי ווי א משיב אבידה, פשט, ווען ער וואלט געווען א כופר הכל, וואלט ער נישט געדארפט שווערן. איז ער יעצט א גוטער? ער איז א צוגעלאזענער? ער זאגט, נעם צוריק האלב, יעצט מאכסטו אים שווערן? און תוס' זאגט נאכמער, ס'איז דא א מיגו, מיגו וואלט געקענט זיין א כופר הכל וואלט ער נישט געדארפט שווערן און פארוואס יעצט פלוצלינג דארף ער שווערן? און פארדעם זאגט רבה אז ניין ס'איז נישט דא דא קיין מיגו און דאס הייסט נישט קיין משיב אבידה, פשט די מענטש וואלט קיינמאל נישט געקענט זיין א כופר הכל פארוואס? ווייל חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו והאי בכוליה בעי דנכפריה והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו, פשט זאגט רבה איז דא א חזקה אז ווען איינער בארגט געלט פון יענעם האט ער נישט קיין חוצפה צו זיין א כופר הכל עד כדי כך איז קיינער נישט א מחוצף אז א מענטש האט דיר א טובה געטון זאלסטו זיין א כופר הכל און ממילא אויב די מענטש האט באמת געוואלט דא כופר זיין וואלט ער נישט געקענט, און ממילא א מיגו איז דא נישט דא, א טענה אז איך וואלט געקענט זיין א כופר הכל איז דא נישט דא ווייל וואלסט נישט געקענט זיין א כופר הכל ווייל דו האסט נישט די העזה, דו האסט נישט די חוצפה צו זיין א כופר הכל אפילו דו וואלסט געוואלט, פשט, וואלסט געוואלט זיין א כופר הכל, ס, קענסט באשטיין צו נישט דארפן צאלן, אבער דו קענסט נישט ווייל דו האסט נישט די העזה, איז ממילא פאר דעם זאגט מען אז דארפסט שווערן ווייל איך גלייב דיר נישט, איי אויב דו ביסט טאקע חושד אז די מענטש איז א שייגעץ וואס וואלט געוואלט כופר הכל זיין, די איינציגסטע סיבה וואס ער איז נישט כופר הכל איז ווייל ער איז נישט קיין מחוצף, איז אויב אזוי וואס טוסטו אויף מיטן שבועה אז מען רעדט פון א שייגעץ איז זיין שבועה אויך גארנישט ווערט? איז אויף דעם זאגט רבה ניין, ווייל אוודאי די מענטש וואלט געוואלט זיין א כופר הכל אבער נישט באמת, פשט, תוך תוכו איז ער א גוטע מענטש ער איז נישט קיין שייגעץ, ער וויל באצאלן זיין חוב, והאי בכוליה בעי דלודי ליה, אין אמת'ן אריין וואלט ער געוואלט מודה זיין אויף די גאנצע זאך, והאי דלא אודי, ווייסט פארוואס ער איז נישט מודה? ווייל אשתמוטי הוא דקא משתמט מיניה ער וויל זיך ארויסדרייען סבר עד דהוה לי זוזי ופרענא ליה פשט ער טראכט איך האב נישט יעצט קיין געלט נעקסטע וואך העב איך מודה זיין פארדעם טראכט ער כ'על זיין יעצט א כופר כופר הכל קען ער נישט ווייל אין אדם מעיז פנים איז לפחות העב איך זיין א מודה במקצת און נעקסטע וואך העב איך מודה זיין אויף די גאנצע אזא חשבון מאכט ער איז פשט מ'רעדט דא פון א גוטע איד נישט פון א שייגעץ איז פארדעם ואמר רחמנא זאגט די תורה רמי שבועה עליה שווער כי היכי דלודי ליה בכוליה אזוי שווערן פאלש עט ער נישט וועלן, ווייל ווייטער מען רעדט דא פון א ערליכע איד, נישט פון א שייגעץ, איז פאר דעם שווער, און אז ער'ט דארפן שווערן, עט ער נישט וועלן שווערן פאלש, עט ער מודה זיין אויף די רעשט פון די חוב, דאס איז די סיבה אז א מודה במקצת דארף שווערן, יעצט דער פשעטל איז נאר שייך ביי א מודה במקצת, אבל העדאת עדים דליכא למימר הכי, אבער ביי א מענטש וואס איז געווען א כופר הכל, און יעצט קומען עדים עדות זאגן אז ער איז א ליגענער, אז פֿינף און צוואַנציק איז ער יא שולדיג, איז דא וואס עט מען זאגן דא אז ער איז באמת א גוטע איד און נישט כגעגער דאך געווען א כופר הכל ער איז באמת א שייגעץ, איז דא אימא לא, דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז טוסט גארנישט אויף מיטן שבועה, איז פארוואס זאל ער דארפן שווערן, קא משמע לן קל וחומר, פארדעם זאגט רב חייא ס'דא א קל וחומר אז ס'איז נישט אזוי, אז אזוי ווי ביי מודה במקצת דארף מען שווערן, די זעלבע זאך טאמער ס'איז דא עדים אויף מקצות דארף מען אויך שווערן, יעצט וואס איז די קל וחומר ומאי קל וחומר, און די קל וחומר גייט אזוי, אז ומה פיו שאין מחייבו ממון, מחייבו שבועה, מה דאך ווען א מענטש איז מודה ווערט ער נישט מחיוב מיט קיין געלט, און באלד עמיר זעהן אז אוודאי א מענטש איז מודה איז ער מחיוב געלט מען רעדט דא פון קנס, אבער על כל פנים א מענטש מיט זיין מויל ווען ער איז מודה נישט מחיוב קיין געלט, פון דעסט וועגן איז א מודה במקצת דארף שווערן, איז עדים שמחייבין אותו ממון, עדים וואס קענען יא מחייב זיין געלט אינו דין שמחייבין אותו שבועה, איז אוודאי אוודאי זענען מחייב א שבועה, איי פרעגט די גמרא פיו אין מחייבו ממון, והא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, א מענטש איז מודה איך בין שולדיג פאר יענעם געלט אוודאי דארף ער באצאלן, איז אוודאי א מודה דארף באצאלן איז מחייב געלט, זאגט די גמרא מאי ממון קנס, מען רעדט דא פון קנס, אז ומה פיו שאין מחייבו קנס, מחייבו שבועה, מה דאך א מענטש וואס איז מודה דארף נישט צאלן קיין קנס, ווייל די דין איז דאך אז איינער וואס איז מודה דארף נישט צאלן קיין קנס, מודה בקנס פטור, פון דעסט וועגן ווען איינער איז א מודה במקצת דארף ער שווערן, איז עדים שמחייבין אותו קנס, עדים וואס זענען יא מחייב א מענטש צו צאלן קנס, אינו דין שמחייבין אותו שבועה, איז אוודאי אוודאי. ווען ס'איז דא עדות אויף א חלק פון א חוב אויף פֿינף און צוואַנציק, דארף ער יעצט שווערן אויף די רעשט. איי פרעגט די גמרא, וואסער מין קל וחומר איז דאס? מה לפיו שכן מחייבו קרבן, תאמר בעדים שאין מחייבין אותו קרבן. פשט, די דין איז, ביי א קרבן חטאת, דארף דער מענטש וואס איז מחיוב די חטאת מודה זיין. פשט, א מענטש וואס איז מודה אז ער האט געטון עבירה בשוגג, דארף ברענגען א חטאת אפילו ס'איז דא קלארע עדים אז ער האט נישט עובר געווען די עבירה בשוגג. זעלבע זאך פארקערט, טאמער ס'איז דא עדים אז א מענטש האט עובר געווען עבירה בשוגג, לערנט מען ארויס פון או הודע אליו אז ווילאנג ער איז נישט מודה, דארף ער נישט ברענגען א קרבן חטאת. און וואס זעט מען דא? זעט מען דא אז הודאת פיו האט א געוויסע חומרא וואס העדאת עדים האט נישט. און וויאזוי מאכט מען אונזער קל וחומר אויף פארקערט? זאגט די גמרא הא לא קשיא, דאס איז נישט קיין קשיא, ווייל רב חייא כרב מאיר סבירא ליה רב חייא האלט ווי ר' מאיר, וואס האלט ר' מאיר? דאמר, עדים מחייבין אותו קרבן קל וחומר. ר' מאיר האלט טאקע אז עדים קענען יא מחייב זיין א קרבן חטאת און ער לערנט ארויס פון א קל וחומר דתנן, אזוי מ'האט געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין כריתות, אמרו לו שניים, טאמער צוויי מענטשן זאגן עדות פאר א מענטש אכלת חלב, ווייל דו האסט געגעסן חלב בשוגג, והוא אומר לא אכלתי, און דער מענטש לייקנט, איז ר' מאיר מחייב, וחכמים פוטרין, ר' מאיר זאגט, ער דארף ברענגען א קרבן חטאת, און חכמים זאגן אז נישט, איז אמר ר' מאיר, האט ר' מאיר געזאגט צו די חכמים, אז דא א קל וחומר, אז אם הביאו שניים לידי מיתה חמורה, לא יביאו לידי קרבן הקל, מה דאך צוויי מענטשן זאגן עדות אויף א מענטש, קענען זיי מחייב זיין מיתה, איז אוודאי און אוודאי זיי קענען מחייב זיין א קרבן. איז אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו ר' מאיר ניין, מה אם ירצה לומר מזיד הייתי יפטר. פשט, זאגן די חכמים מ'האט א מיגו. פשט, ווען צוויי מענטשן זאגן עדות אויף א מענטש ער האט געגעסן חלב בשוגג, אין אמת'ן אריין דער מענטש ווען ער וואלט ווען געוואלט, וואלט ער געקענט זאגן ס'איז נישט געווען בשוגג ס'איז געווען במזיד. איז ברגע וואס ער זאגט דאס, ווערט ער סתם אזוי פטור פון א חטאת. און עדים קען דאס נישט מכחיש זיין, עדים קען נישט זאגן קלאר די כוונה זיינע געווען בשוגג, א מענטש קען אלעמאל זאגן אויף זיך אז ס'איז געווען א מזיד. און פארדעם זאגן די חכמים אז עדים קענען נישט מחייב זיין א מענטש מיט א קרבן אבער על כל פנים, רבי חייא האלט ווי רבי מאיר, און ממילא האסטו נישט אפגעפרעגט דעם קל וחומר, אבער פרעגט די גמרא נאך אלץ מען קען אפפרעגן דעם קל וחומר, ווייל אלא מה לפיו שכן מחייבו אשם, פשט, ביי א קרבן אשם, האבן געזען אין בבא קמא, איז אויך אזוי אז ווען א מענטש איז כופר ממון, פשט איינער איז תובע געלט פון א צווייטן, יענער איז כופר און ער שווערט זיך אז ער איז נישט שולדיג, און שפעטער איז ער מודה, איז ווען ער איז מודה דארף ער ברענגען א קרן, חומש ואשם, סיי ער דארף צוריק צאלן, סיי ער דארף צוצאלן א חומש, און סיי. ער דארף ברענגען א קרבן אשם, יעצט דאס איז נאר טאמער ער איז מודה, טאמער עס קומען עדים עדות זאגן אז ער האט פאלש געשוואוירן און אז ער איז חייב, דארף ער נישט ברענגען א אשם, איז ווייטער זעט מען, הודאת פיו האט א געוויסע חומרא וואס העדאת עדים האט נישט. ענטפערט די גמרא, אשם היינו קרבן, פשט, די זעלבע מחלוקת וואס איז דא ביי קרבן חטאת איז אויך דא ביי אשם, רבי מאיר וועט אויך האלטן ביי אן אשם, אז ווען עס איז דא עדים דארף מען יא ברענגען א אשם, איי פרעגט די גמרא פונעם חומש, אלא מה לפיו שכן מחייבו חומש, פשט, ווען א מענטש איז מודה אזוי ווי מען שמועסט דארף ער צאלן א חומש, ווען ס'איז דא עדים דארף מען נישט צאלן א חומש, ענטפערט די גמרא ווייטער די זעלבע סארט תירוץ הא לא קשיא נישט קיין קשיא רב חייא כרבי מאיר סבירא ליה רב חייא האלט ווי רב מאיר ווי מ'שמועסט דאך אז כי היכי דמחייב ליה קרבן מקל וחומר מחייב ליה חומש מקל וחומר רב מאיר האלט אז פונקט ווי מ'קען מחייב זיין א קרבן דורך עדים די זעלבע זאך לגבי א חומש פשט רב מאיר האלט אז ווען איינער איז כופר געלט און ער שווערט און שפעטער קומען עדים אז ער האט פאלש געשוואוירן דארף ער צאלן קרן חומש ואשם איז רב חייא האלט ווי רב מאיר און ממילא האסטו נישט אפגעפרעגט דעם קל וחומר, איי פרעגט אבער די גמרא אז מען קען נאך אלץ אפפרעגן די קל וחומר אלא מה לפיו שכן אינו בהכחשה ובהזמה, תאמר בעדים שישנן בהכחשה ובהזמה, פשט א מענטש, ווען א מענטש איז מודה אויף עפעס, לאמיר זאגן א מענטש איז מודה אז ער איז שולדיג געלט פאר יענעם, איז נישט שייך ביי דעם הכחשה אדער הזמה, פשט אפילו עס וועלן קומען צוויי אנדערע עדים זאגן ס'איז נישט אמת, ביסט נישט שולדיג, אדער זיי'לן אים מזים זיין, דו זאגסט ביסט אים שולדיג ווייל דו האסט געבארגט פון אים געלט דארט און דארט, ס'איז נישט אמת, אונז זעמיר געווען מיט דיר יענע טאג אין א צווייטע פלאץ, עס גייט מיר נישט אן צו ס'איז מוכחש צו ס'איז מוזם, א מענטש איז מודה שולדיג געלט פאר איינעם דארף ער באצאלן, מען קען עס נישט מזים זיין מען קען עס נישט מכחיש זיין, איז דאס איז ביי הודאה אבער ווען עס קומט צו עדים קען מען עס אוודאי מכחיש זיין, קען מען עס אוודאי מזים זיין, איז ווייטער זעהן מיר א געוויסע חומרא וואס איז דא ביי הודאת פיו וואס איז נישט דא ביי הודאת עדים אז ביי הודאת פיו איז נישט שייך קיין הכחשה והזמה, און ממילא זאגט טאקע די גמרא, די קל וחומר איז אפגעפרעגט, איז ברענגט די גמרא אן אנדערע קל וחומר, זאגט די גמרא, אלא אתיא מעד אחד, פשט מען לערנט טאקע נישט ארויס הודאת עדים פון הודאת פיו, נאר מען לערנט עס ארויס פון א קל וחומר פון א עד אחד אז וואס? אז ומה עד אחד שאין מחייבו ממון מחייבו שבועה, ווען ס'קומט א עד אחד עדות זאגן אז ראובן איז שולדיג געלט פאר שמעון, איז קען מען נישט צווינגען ראובן צו באצאלן ווייל ס'איז נאר דא א עד אחד פונדעסטוועגן קען מען צווינגען ראובן צו שווערן אז ער איז נישט שולדיג ווייל א עד אחד איז מחייב א שבועה מען לערנט עס ארויס פון א פסוק ווי רשי ברענגט איז עדים שמחייבין אותו ממון עדים וואס קענען יא מחייב זיין געלט איז אוודאי און אוודאי אינו דין שמחייבין אותו שבועה אוודאי קענען זיי מחייב זיין א שבועה דאס איז די קל וחומר פון ר' חייא, איי פרעגט די גמרא, מה לעד אחד שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע, תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע, פשט, זאגט די גמרא, אז אפילו נניח אז דער קל וחומר איז א גוטער קל וחומר, ווייל צוויי עדים איז הארבער פון עד אחד און מ'קען אראפלערנען צוויי עדים פון עד אחד, פונדעסטוועגן, דער קל וחומר שטימט נישט, ווייל די זאך וואס דו ווילסט אראפלערנען איז נישט די זעלבע זאך וואס פון דארט ווילסטו לערנען, פשט דער מלמד און דער למד איז צוויי אנדערע זאכן, דהיינו, וואס ווילסטו דא אראפלערנען, דו ווילסט ארויסלערנען, פון א עד אחד וואס זעהט מען ביי א עד אחד? ביי א עד אחד זעהט מען אז זיי זענען מחייב א שבועה יעצט וואסערע סארט שבועה איז א עד אחד מחייב לאמיר זאגן א עד אחד זאגט עדות אז ראובן איז שולדיג הונדערט דאלער פאר שמעון איז יעצט ווערט ראובן מחויב צו שווערן אז וואס? אז נישט! פשט די שבועה פון ראובן איז א שבועה קעגן וואס די עד אחד זאגט די עד אחד זאגט ראובן איז שולדיג הונדערט דאלער, דארף שמעון שווערן אנדערש ווי דעם עד אחד אז איך בין נישט שולדיג די הונדערט דאלער וואס דו זאגסט איך בין שולדיג, דאס איז די דין ביי דעם עד אחד, יעצט קומט רבי חייא ער וויל מאכן א קל וחומר פון דעם צו זיין דין, וואס איז געווען זיין דין? וואס איז געווען די דין פון רבי חייא? די דין פון רבי חייא איז געווען אז טאמער ראובן איז תובע פון שמעון הונדערט דאלער און שמעון זאגט איך בין דיר גארנישט שולדיג איז א כופר הכל, יעצט קומען עדים וואס זיי זאגן עדות אז פֿינף און צוואַנציק דאלער איז שמעון יא שולדיג, פשט ער האט ליגנט געזאגט, זאגט מען יעצט אז שמעון דארף צאלן די פֿינף און צוואַנציק און שווערן אויף די אנדערע פֿינף און זיבעציק, וואס עפעס דארף ער שווערן אויף די אנדערע פֿינף און זיבעציק? די עדים האבן בכלל גערעדט פון די אנדערע פֿינף און זיבעציק? זיי האבן נישט גערעדט פון די אנדערע פֿינף און זיבעציק, איז פשט דו ביסט מחייב דא שמעון מיט א שבועה אויף געלט וואס די עדים האבן בכלל נישט גערעדט פון דעם, איז האט נישט איינס א שייכות צום צווייטן, יא ביי עד אחד געפינט מען טאקע א שבועה אבער די שבועה ביי עד אחד איז אויף די געלט וואס פון דעם רעדט מען דא, רבי חיא'ס דין איז א שבועה אויף אנדערע געלט אינגאנצן, איז וויאזוי וויל ער דאס ארויסלערנען א קל וחומר פון דארט ס'איז צוויי באזונדערע זאכן? אלא אמר רב פפא, און ממילא זאגט רב פפא איך וועל דיר זאגן וויאזוי די קל וחומר ארבעט, אתי מגלגול שבועה דעד אחד, פשט ס'איז אויך דא א דין בעד אחד פון א גלגול שבועה, גלגול שבועה לערנט מען ארויס פון פסוקים אז דארט ווי מ'האט מחייב געווען א מענטש צו שווערן, איז אז מ'איז אים שוין מחייב מיט א שבועה קען מען אים אויך מאכן שווערן אויף אנדערע זאכן וואס נארמאל וואלט ער נישט געווען מחויב, איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר אז א עד אחד וואס א עד אחד קען מחייב זיין ראובן מיט א שבועה, אזוי ווי מ'שמועסט, אז דער עד אחד זאגט עדות אז ראובן איז שולדיג געלט פאר יענעם דארף יעצט ראובן שווערן אז נישט, אבער נאכדעם וואס דער עד אחד האט אים מחייב געווען צו שווערן אויף דער געלט קען מען שוין מיט גלגול שבועה אים מאכן שווערן אויף אנדערע געלט אויך, און די זעלבע זאך זאגט רבי חייא לערנט מען ארויס א קל וחומר אויף צוויי עדים אז ווען די צוויי עדים זאגן עדות אז שמעון איז שולדיג פאר ראובן פינף און צוואנציג דאלער קען מען מיט גלגול שבועה מאכן שמעון שווערן אויף די אנדערע פינף און זיבעציג, זאגט אבער די גמרא וויאזוי ארבעט דאס, מה לגלגול שבועה דעד אחד שכן שבועה גוררת שבועה, פשט יא ביי דעם עד אחד איז דא איין שבועה קען די שבועה מגלגל זיין א צווייטע שבועה אויף אנדערע געלטער אבער דא תאמר בעדים דממון קא מחייבי די צוויי עדים וואס זאגן עדות אז שמעון איז שולדיג פאר ראובן פינף און צוואנציג דאלער זענען אים נישט מחייב מיט א שבועה זענען מחייב צו צאלן פינף און צוואנציג דאלער איז פון ווי שפראצט ארויס יעצט די שבועה אויף די אנדערע פינף און זיבעציג פון ווי לערנט דאס רב חייא ארויס איז וועלן מיר זעהן מארגן וואס איז די אמת'ע קל וחומר וואס פון דעם האט רב חייא גערעדט.